לעילוי נשמת הרב התמים רבי יחיאל דוב בן רבי אברהם מנחם עליו השלום נעלקין ליום היארצייט שלו כ' מנחם אב. ב' חלקים משיחת כ' מנחם אב תשמ"ט.
איינע פון די משנה'ס וואס מ'לערנט אויך אין צוזאמענהאנג

מחט שהיא נתונה על מעלות המערה איז בשעת מען האט א נאדל וואס געפינט זיך אין א מקווה, נאר וויבאלד אז דאס א קליינע זאך האט מען מורא אז ס'עט גיין פארלארן, במילא לייגט מען איר אריין ניט טיף אין דער מקווה, נאר אויף א טרעפל וואס געפינט זיך אין מקווה אויבן אן, און דארט איז אבער אויכעט דא די וואסער פון דער מקווה, און דערנאך מאכט מען א איד מיט זיין האנט מעביר ומביא במים עד שעבר עליה הגל, ער פירט מיט די וואסער אין אזא מין אופן אז דאס זאל ארויף אויף דער נאדל, און די נאדל זאל זיין אין איר אינגאנצן איינגעטונקט, און דורך דערויף איז די נאדל טהור, און זי אויכעט מטהר דערנאך די אלע עניינים ארום זיך, ניט נאר זי ברענגט ניט חס ושלום ענינים פון היפך הטהרה, נאר אדרבה דורך דערויף וואס זי טוט איר תפקיד, וואס וואס איז דער תפקיד פון א נאדל, א נאדל על דרך הרגיל איז דאך דאס א נאדל וואס מען נוצט דאס אויף צוזאמען נייען צוויי באזונדערע זאכן און מילא מאכן פון זיי איין זאך, על דרך ווי מען נעמט א טייל פון א בגד, אן ארבל פון בגד וכיוצא בזה און מען נייט עס צו צו דעם גאנצן בגד דורך א נאדל, וואס צוליב דערויף דארף מען מאכן א לעכעלע אין דעם בגד און אין דעם ארבל, און דארטן ציט מען דורך א פאדעם, וואס דער פאדעם פארבינדט ביידע זאכן צוזאמען און זיי ווערן איין בגד. און דאס איז דאך אויכעט דער נמשל מזה וואס מען לערנט אפ אז יעדער איד און יעדער אידיש קינד איז דאס ווי מען זאגט אין פרקי אבות אויבערשטנ'ס מעשה ידי להתפאר דאס אזוי ווי א גרויסער קיסר און א גרויסער גביר ער האט טראגט קליידער אבער ס'איז ניט איינפאכע קליידער נאר דאס איז שיינע קליידער און טייערע קליידער און קליידער פארבונדן מיט אבנים טובות און מרגליות כמדובר כמה פעמים דער נמשל בזה וכו' אזוי איז אויכעט יעדער איד אנהייבנדיג פון קליינע קינדער און דער שליחות פון א קליין אידיש קינד איז אז ער זאל נעמען א גשמיות'דיגע זאך, און בשעת ער זעט אז ער דארף גיין עסן אדער עסן א פירה אדער טרינקען וואסער, וואס דאס איז אויך א גשמיות'דיגע זאך וואס איז פארבונדן און געפינט זיך אויכעט ביי ניט-אידן. דער חילוק איז אבער אז א אידיש קינד אז ער טרינקט וואסער איז פאר דערויף מאכט ער א ברכה שהכל נהיה בדברו פון דעם אייבערשטן וואס דורך דערויף נייט ער צו די וואסער צו דעם אייבערשטן. וויאזוי מאכט מען דאס? מאכט מען דאס אין דעם משל ווי מען טוט מיט א נאדל. אין וואס באשטייט די זאך פון א נאדל? א נאדל הייבט זיך אן מיט א שפיץ. כדי צו פארבינדן צוויי זאכן צוזאמען דארף מען זיך מאכן א לעכעלע אין יעדע פון די צוויי זאכן, דארף די נאדל האבן אין זיך א שפיץ, דער שפיץ אבער אליין אויב ער האט אין זיך ניט קיין פאדעם, וואס דאס גייט אויפן קו קצר, אויפן קו וואס קומט פון על פי קבלה כמדובר כמה פעמים, ובפשטות גייט עס אויף יעדע מצוה וואס זי איז זיך א שליח. און א בגד פון דעם אייבערשטן, און בשעת ס'קומט א איד און נעמט זיין שטארקייט, וואס דאס איז זיין שפיץ, און ער מאכט א לעכעלע אין גשמיות פון וועלט, מאכט ער דא און ער האט אין די צווייטע זייט פון דעם נאדל, האט ער אויכעט א לעכעלע אין וועלכעס איז אריינגעטאן געווארן דער קו קצר, דער פאדעם, וואס דאס גייט אויף ציצית. ווי דערמאנט כמה פעמים און מ'זעט אויכעט, אז בשעת מ'זעט א ציצית דערמאנט מען זיך אויף די איבער אויף אלע אידישע אויף אלע מצוות, און א ציצית באשטייט אין דערויף וואס זי איז א טייל פון דעם בגד, און בשעת מ'טוט גיט אריין די ציצית אין דעם בגד, וואס צוליב דערויף דארף מען מאכן א לעכעלע אין דעם בגד און אין דערויף אריינציען די ציצית, וואס דאס איז א המשכה פון אידישקייט און פון תורה און מצוותיה, כדי אבער מאכן די לעכעלע דארף א איד וויסן זיין אז ער ווערט פאר קיין זאך ניט נתפעל, און ס'קען זיין א גרויסע וועלט וואס איז פארבונדן געווארן מיט ניט אידישע זאכן, זאגט אבער א איד אז וויבאלד ער איז דעם אייבערשטנ'ס א קינד און דעם אייבערשטנ'ס א שליח, אויף פון יעדע זאך צובינדן און צונייען צו אידישקייט און דורך דערויף צו דעם אייבערשטן, טוט ער זיין שליחות און טוט עס אין אן אופן פון יצחק, מיט לעבעדיגקייט און מיט פארגענוגן. און דאס טוט אויכעט א נאדל וואס פון איין זייט האט עס א שפיץ במילא קען דאס דורך מאכן א לעכעלע אין יעדע גשמיות'דיגע זאך וואס די לעכעלע לאזט דערנאך אריין אין זיך, דורך דעם נאדל זאל מען אריינציען א ציצית וואס דאס איז א דוגמא וזכרתם את כל מצוות הוויה, א ענין פון מצוה, און אט א דעמאלט ווערט דאס אויכעט א מחט וואס דארף האבן אין זיך די ריינקייט אז דאס איז א אידישער מחט, א אידישע נאדל, במילא דארף זי זיין אין דער מקווה, ווערט זי אינגאנצן טהור, מקווה ישראל הוויה, אז מען פארבינדט אים מיט'ן אייבערשטן, און דערנאך

וואס צוליב דערויף דארף זיך אבער א איד גיין אין גלות, ווען א איד וואלט זיך געפונען זיין גאנצן לעבן אין קודש הקדשים, האט ער דעמאלט ניט צו טאן מיט ניט אידן, האט דעמאלט ניט צו טאן מיט ניט ריינקייט פון וועלט, ווארום ער געפינט זיך אין בית המקדש, אדער אין קודש הקדשים, אדער על כל פנים אין בית המקדש. אדער על כל פנים ירושלים עיר הקודש אדער אין ארץ ישראל, וואס דערפאר האט אים דער אייבערשטער צוגעגרייט א מעגליכקייט אז יעדער איד, אנהויבנדיג פון אידישע קינדער, זאלן האבן אין זיך די אמת'ע ריינקייט, און במילא ברענגט ער זיי אבער אין אזא מין ארט ווי גלות, וואס דערפאר דארף מען דערנאך האבן א טבילה. אז ס'זאל זיין א ריינע די גלות זאל ניט חס ושלום אנרירן אידישקייט, די אידישקייט זאל בלייבן גאנץ, וויבאלד אבער אז גלות און דאס רעדט זיך וועגן א אידן וואס ער האט קיין כח ניט אויף האבן מלחמות, זאגט אים דער אייבישטער אז א מקווה וואס דער אייבישטער שטעלט אים צו האט אויף זיך א טרעפל וואס זי געפינט זיך גאר הייך אין דער מקווה, במילא קאן נישט זיין אז די נאדל זאל דארטן זיין פארלארן, מען מעג איר דארטן רואיג אוועק לייגן, מען דארף נאר זען דערנאך אז די מי התורה און מי הדעת אז א איד זאל נעמען די תורה די ליכטיגקייט און די וואסער פון תורה זאל ער דערמיט שפריצן אויף זיך און שפריצן אויף דער נאָדל און אויף דעם פֿאָדעם וועט עס ווערן אַ הייליקער ייִדישער פֿאָדעם און אַ הייליקער ייִדישער נאָדל און אַ הייליקער ייִדישער קינד און אַזוי אויכעט די עלטערן זײַנע. און דאָס איז אויכעט דער נמשל און מוסר-השׂכל פֿון דער משנה, אַז דער אייבערשטער זאָגט, אַ יעדער ייִד, א תורה זאגט, דער אייבערשטער זאגט דורך תורה אז יעדער איד זאל וויסן זיין אז ער האט א שליחות אין דער גשמיות'דיגע וועלט, דורך דערויף וואס ער דארף מאכן א לעכעלע, וואס א לעכעלע באשטייט אין דעם אז זי רוקט אויף די גשמיות אין ביידע זייטן, און אינצווישן גייט אריין דער נאדל און דערנאך ציט דער נאדל אריין די ציצית מיטן פאדעם אין דער לעכעלע וואס צווישן די גשמיות וואס איז פאנאנדער גערוקט געווארן, און דער אייבישטער באווארנט אויכעט אז ס'איז ניט חס ושלום אזא מין גלות, וואס אין דעם גלות קען מען גיין פארלארן חס ושלום, במילא גיט דער אייבישטער דעם גלות ובפרט אין אונזערע צייטן אז מען געפינט זיך על מעלות אז דער אויף א טרעפ אין דער מקווה, גאר הויך אין דער מקווה, גאר נאנט צום ארויסגיין פון מקווה, וואס דאס איז גאולה אמיתית והשלימה, און דארטן שפריצט מען און מ'איז טובל דעם מחט על מעלות המערה, ביז וואנעט עבר עליה הגל, מער ניט וואס עס גייט אריבער דער גל און די וואלנע, אבער ניט חס ושלום דאס פארפלייצט מיט פארשטארקטע יסורים, ס'איז מער ניט וואס א דורכגעגאנגענע זאך אויף א רגע קטן כדי ער זאל האבן די ליכטיגקייט און די ריינקייט וואס גלות ברענגט אריין, און אט דעמאלט האט מען די מעלות המערה און מעלות המקווה. און דאָ דאָרטן געפֿינט זיך יעדער ייִד, על אַחת כּמה וכּמה ייִדישע קינדער, גאָר אױבן, נאָענט צו גאולה האַמיתית והשלמה, און דאָרטן װערט בקרוב ממש מקוים, אַז יעדער ייִד טוט, און בפֿרט נאָך ייִדישע קינדער, לערנען נאָך מערער תּורה און חזרן תּורה אַף אױסװײניק, װי איר האָט אױכעט געטאָן מיט די צװעלף פּסוקים וכּיוצא בזה, און לערנען תורה במשך היום בכמה שיעורים אין תורה, סיי אין תורה שבכתב און סיי אין משנה וכו', און דורך דערויף רייניגט אפ דער אייבערשטער אלע עניינים וואס שטערן חס ושלום אז זאל ניט קומען די גאולה אמיתית והשלימה, און גלייך ווי עבר עליה הגל אז זי שטייט אין אין תורה אין אן אופן אַז די מים פֿון תּורה װערט אָט דער גל װאָס איז אַף אײַך און אַנטפּלעקט בײַ אײַך אַלע זאַכן װאָס מע דאַרף אַנטפּלעקן, אַז דאָס איז אַ ייִדיש קינד פֿון אַ ייִדישע פֿאָטער און אַ ייִדישע מוטער, און דורך דערױף עבֿר עליה הגל טהורה װערט דער מחט טויט על אחת כמה וכמה דאס מיט וואס דער מאכער טוט מיט די אלע עניינים וואס ער טוט, און תיכף ומיד ממש נעט מען צוזאמען די גאנצע וועלט יעדער זיין חלק, און דורך דא ווערט צוזאמענגענעט די גאנצע וועלט צו דעם אייבערשטן, און ס'קומט גלייך די גאולה האמיתית והשלימה, וואס דעמאלט וועט זיך זיין וזרקתי וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, לפני הוי' תטהרו.